אוי תמחה זכר עמלק מתחת השמים לא יבנה סווימינג פול בירושלים תמחה זכר עמלק דאס איז דער חטא הידוע פון מכשיל זיין קינדער דאס אלעס משכב זכור אזוי זאגט רשי אין פרשת בשלח. שוין, ס'האט שוין אנאדער פיג סטראק אגען, נאך א חזר. און טאקע אין די גרויסע שטאט בני ברק עיר הפעדעפילים, דאס אז זיי סטרייקן דאס איז גארנישט, איך האלט אז איין שיינעם טאג וועט נאך בעלז סטרייקן מיט די גאנצע פירער פעמילי אויך, דאס וואס אונז האמיר אנגעהויבן זיך צו שלאגן דאס איז נאר א הכנה צו וואס עס גייט זיין, אבער למעשה האמיר אונז יעצט נאך איינעם, ער הייסט. שמעון גאלינסקי, ער איז פיפטי פאר יערס אולד, ער איז א תושב אין בני ברק. באלד ער טוט הערן ער טוט זיצן אויף דעם טעיפ ער טוט זעהן ס'דא נאך איינער דעם מאקעווער רבי'נס גבאי ראטמאן. ברוך השם ס'פארט א מחיה. אונז מיר אויסמעקן דעם זכר עמלק. יעצט למעשה, דער שמעון גאלינסקי איז נישט געווען קיין מלמד, ניין, סתם ער האט ער וואוינט אין א דירה אין בני ברק, און ארום זיין הויז האט ער שוין געקענט אלע קינדער, און זיי האבן שוין אים געקענט, און ס'איז שוין געווען נעבעך א ביטער אומגליק. והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ער האט זיי אלע מכשיל געווען, אבער גארנישט, מ'האט אים אויפגעפיקט, און ער איז שוין, ווי מ'זאגט, ער איז שוין אנדער קאנטראל, יעצט וועט ער שוין נישט טאטשן קיינעם, מ'וועט אים געבן תפיסה וויפיל כפי אשר ישית עליו השופט. יעצט איך האף אז דאס וועט זיין א לימוד פאר די בעלזער אויכעט, די וואס זיי האבן פראבלעמס מיט די פירער ברידערס, ס'איז נישט קיין דזשאוק מער, דארפסט נישט קיין מורא האבן פארן רבי'ן, די רבי וועט דיר גארנישט טוהן, די רבי וועט דיר נאך דאנקען טאמער מ'וועט זיי ארויסווארפן. עניוועי, מ'דארף אריינגיין צום בעלזער רב און זאגן רבי, אונז האמיר אזויפיל און אזויפיל קאמפלעינס, צוועלף האבן מיר שוין געהאט פאר א צוויי יאר צוריק, אבער מלאזט אונז נישט צוקומען דאס מוז דורך גיין א בית דין צו די בעלזער בית דין און די קיצור סאיז גרויסע צרות סאו מדארף ארויסקומען סהאט שוין אנגעהויבן צו פאלן די דאמינאוס ספאלט שוין ברוך השם עלטערן האבן שוין נישט קיין מורא סנישט וואס אמאל יעצט לאמיר אביסל צוריק קומען דא ביי אונז אין ניו יארק כוויל אנגעבן א טיילווייזע ליסטע אויף אונזערע חזירים מיט וועם אונז שלאגן מיר זיך איך וויל אנגעבן דעם קעלענדער. נאוועמבער פֿערצן גייט זיין אלעקסענדער ראגאלסקי, ער גייט זיין אין פארט עיטין, ער איז פעלעניס, ער האט בי פעלעניס אין קרימינעל סעקס עקט, א וויקטעם פון דרײַצן יאר, ס'איז זייער וויכטיג אז דער עולם זאל קומען, מען זאל אים געבן חיזוק פאר דעם וויקטעם, נישט פאר דעם אלעקסאנדער. יעצט נאוועמבער דעם אכצענטן גייט זיין שמואל מאשקעוויטש, דאס איז דער ער זעהט אויס צו זיין זעהר אזוי ווי א מישרים, צאמגעבן ראם דער יונגערמאן זיין טאטע אויכעט, און ער האט אויך נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך. אויך דעם אכצעטן, דאס איז נעקסטן מאנטאג, דעם קומענדיגן מאנטאג איז אויכעט מיילעך שניצלער. ער האט געגאסן בליטש אין מיין אויגן פאר גארנישט, איך האב אים גארנישט געטון, איך קען אים נישט, גייט ער און גיסט בליטש אין מיין אויגן. איך האב געוואלט נאכאמאל זאגן פאר די הצלה, איך האב הנאה אז פרויען האבן זיך געמאכט א הצלה, ווייל איך טראסט שוין היינט נישט די הצלה, כל זמן האט עטץ נאך געווען פיין און אפגעהיטן, און אמאל האט עטץ געהאט שלעכטע לויפערס, אבער נאכדעם האט עטץ אנגעהויבן צו סעטלען, נאך געווען אלעס גוט, אבער נאכדעם אז עטץ האטס אויפגעהערט, אז עטץ האטס געקענט אריינעמען שלום שניצלערן צוריק נאכאמאל צו לויפן פאר די הצלה, און עטץ ווייסטס ס'איז דא הונדערטע קינדער וואס זיי זאגן ער האט זיי מאלעסטעט און ער איז געווען א היט מען, ארויסצונעמען געלט, עקסטארטן געלט, וואס הגם דעמאלטס. האט נאך יעדער געהאלטן אז משמרת הצניעות איז אן ערליכע ארגענעזעישן אבער אונז האמיר געוויסט אז ס'טויג נישט און אז עטץ קענט צימער האלטן דארף מען טאקע עפענען א פרויען הצלה ווייל איך וואלט זייער נישט געוואלט זעהן ווי שלום לויפט צו א פרוי וואס זי איז אנדער פעין און ער זאל זי באהאנדלען. אקעי דעם ניינצעטן דאס איז דינסטאג דאס איז א טאג נאך מיילעך שניצלער קומט ברוך מרדכי ליבוביץ דעם צוואנציגסטן קומט דוד צימער. ס'איז דא דער וואס האט געהאט פראבלעמען, ער האט גערעיפט א מיידל אסאך יארן צוריק, און יעצט האט ער ווידער זיך אויפגעלעבט, ס'האט אים אויפגעלעבט וואן אוו די תאווה. דעם איין און צוואנציגסטן פון נאוועמבער איז דא אברומי רובין, דעם דעסעמבער דעם דריטן איז דא יואל מאליק, דער וואס האט גענומען די בחורים דארטן אין א אין א האטעל און ער האט זיי געוויזן עקס רעיטעד מאוויס, דער חזר, און די פעברוארי דעם זעקס און צוואנציגסטן איז מנחם מענדל דייטש. יעצט היינט דינסטאג איז געווען ווייטער דער הירינג פון ר' שלמה אהרן קעלנער, א מענטש וואס ער האט בסך הכל געוואלט ראטעווען זיין זון און ער האט געברענגט נאך עדות פאר ברוך מרדכי'ן, האט מען אויסגעדרייט אלע עדות נוסח סאטמאר, אן אלטע אזיאטישע מארמאראשע וועג אז גאר ער האט זיי געוואלט געבן געלט מיט א מעשה מיט א בוידעם, און ס'האט נאך צוגעשפילט דא די מעשה פון דעם מאיר לעבאוויטש וואס ער האט געהאט צוטוהן מיט שמעון ברוך טערקלטאוב. וואס דארט האט ער אויך געוואלט ארויסנעמען געלט, האבן זיי געזאגט אה דאס איז א קאמפעני פון עקסטארשעניסטס, מען האט מיך אויך געוואלט אריינמישן אין די גאנצע זאך, זיי האבן געזאגט אז נחום ראזנבערג האט א האטליין און ער שטעלט ארויף וועמען ער וויל און מען מוז אים געבן געלט, און טאמער נישט שטעלט ער אים ארויף, און טאמער געט ער געלט נעמט ער אים אראפ, זיי האבן אלעס פראבירט, די אלטע סארט מין אזיאטישע מארמאראשע חיות. זיי האבן אלעס אויף די וועלט פראבירט נאר וואס הער אויס זיי האבן נישט געטראפן נאך ווער ס'האט מיר געאפערט געלט און זיי האבן נישט געטראפן וועם כ'האב גענומען געלט און זיי האבן נישט געטראפן וועם כ'האב אראפגענומען פאר געלט און ארויפגעלייגט דאס איז די מענטאליטי פון סאטמאר זיי האבן געהאט צו טוהן מיט איינעם פנים חדשות וואס ער האט עס געטוהן פאר געלט האבן זיי געזאגט נחום ראזענבערג גייט טוהן די זעלבע ווי דער פנים חדשות ער וועט ארויפשטעלן וועם ער וויל און ער וועט מאכן געלט. איך בין נישט קיין פנים חדשות, איך בין פון אן אנדערן טייג געקנעטן, איך בין נישט אן איזרעלי לאו-לייף, איך בין געקומען דא, איך האב געזען אז מען טאטשט אלע קינדער, קינדער זענען געקומען וויינען צו מיר, בין איך געלאפן צו די רבנים פינף יאר געשריבן בריוון, פאר די פינף יאר ליד איך, די פינף יאר וואס איך האב געשריבן בריוון איך בין געזעסן רואיג, אויף דעם קען מיר דער אייבערשטער נישט מוחל זיין, נאר וואס האב איך געטון, איך האב נישט געוואוסט, איך בין געוואוינט אין אזא קאמיוניטי מיט אנבעליוועבל גנבים, איך האב ווען געדארפט ארויסגיין פאר פינף יאר פארדעם, ס'וואלט שוין געווען יעצט די מלחמה נישט זעקס יאר, ס'וואלט שוין געווען היינט עלף יאר, פאר עלף יאר וואלט געקענט ראטעווען אין פינף יאר גאנצעטע דורות, העי, נחום, ראטעווע, וועגן דעם האסטו פראבלעמען ווייל ווייל די האסט די האטליין, ניין איך ווייס מיין לב יודע מרת נפשי, די גמרא זאגט ווען א דאקטער זאגט דער מענטש. מעג פאסטן יום כיפור און דער מענטש זאגט איך פיל איך קען נישט, וועם פאלגט מען? דעם חולה? איי דער דאקטער איז דאך א מומחה, זאגט די גמרא לשון לב יודע מרת נפשו, איך ווייס ווי איך האב געזינדיגט, פינף און א האלב יאר בין איך געזעסן קאלטבליטיג, איך האב געשריבן בריוון פאר רבנים, איך האב געזען אז זיי ענטפערן נישט אפילו אויף איין בריוו, אפילו א טעלעפאן קאל האבן זיי נישט געענטפערט, ווייל זיי האבן געוואוסט וואס ס'גייט פאר און זיי האבן געוואלט איך זאל אנהאלטן, וואלט איך געדארפט דעמאלטס אראפלייגן מיין פיס, נאר וואס, מ'זאגט אויף ענגליש איטס בעטער לעיט דען נעווער. און איך בעט די אלע קינדער וואס מ'האט צומאלעסטעט אין די פינף יאר זאלן מיר זיכער מוחל זיין. דאס איז מיין חטא. מיין חטא איז ווייל איך לייג ארויף איינעם אויפן האטליין, צו ווייל איך לייג ארויף א טויטן, א געפייגערטן, ער איז נישט קיין טויטער בכלל. די אלע טויטע וואס האבן געטאטשט קינדער זענען נישט טויטע, זיי זענען א נבילה און א שרץ און א שקץ. עניוועי, איז געגאנגען ר' שלמה אהרן און ער האט געברענגט עדות, און מ'איז געגאנגען מ'האט אויסגענוצט די עדות קעגן אים. מען האט דא געטון אזויפיל קרימינאלישע זאכן וואס ווען איך וועל עס אלעס מענטשן פארציילן וועט ממש נישט זיין א שרעק וואס מען האט דא געטון, מען האט איין וויטנעס אפגעקויפט, מען האט איין וויטנעס געטראגן אויף ארץ ישראל, ער איז טויט נערוון קראנק, מען האט אים געטראגן געברענגט, זיין טאטע האט געלאזט, ר' אהרן האט געסטראשעט זיין טאטן, זיין טאטע האט א שול, זיין זיידע האט א שול, ר' אהרן האט געסטראשעט, ער האט געטון, יעדער איז דא געווען פארמישט. דא געווען פארמישט דעם מאנדל דער חוקר הלכה האט א זון וואס ער איז געווען פארמישט ער האט געגעבן פאר די גאווערמענט א מסירה בריוו ער האט גע'מסר'ט ר' שלמה אהרן אויף א זאך וואס איז שקר ער זאגט איך קען אים ער איז אן עקסטארשעניסט און ער איז א לאו לייף זייער א מיסן בריוו געשריבן האט אים דער אייבערשטער באצאלט אז לאנג גייט ער נישט קענען ליינען דעם בריוו ער איז זיינע טעג זענען געציילט זיינע טעג זענען געציילט איז עפעס א חכמה דאס? דאס עפעס א געים דאס? גייסט שרייבן א בריוו? ווער האט דיך געבעטן? ווייל לעבעוויטשעס האבן געבעטן? לעבעוויטשעס האבן דעם געבעטן זאל אזוי טון און דעם אזוי טון? זיי האבן אריינגעמישט דא די גאנצע קהילה, אלעס אז איין חזיר זאל בלייבן אין די קהילה און ער זאל ווייטער קענען מאלעסטן קינדער. דאס איז אלעס וואס מען האט דא געוואלט. מען האט דא אריינגעמישט דעם בורשטינער גנב, דער זון פונעם גנב און דער וואס האט אונז געגעבן נבילות וטריפות צו עסן, מען האט דא אריינגעמישט.

ס'איז געענדיגט. איך וויל וויסן צו איך בין חף מפשע צו נישט, דעטס איט. מ'שלעפט שוין נישט מער קיינעם. זיי האבן געמאכט פאלשע טעיפס, זיי האבן געמאכט סערטיפייד פאלשע טעיפס, דאס איז אלעס ליגנט. זיי האבן געמאכט אזאלעכע זאכן וואס איז ממש אנבעליוועבל וואס איז אלס דא. יעצט פאר צוויי וואכן צוריק איז געשטאנען דער גדעון דערשאוויץ און געטאנצט אין קאורט ווי א משוגענער, דער איז נאו טעיפס! דער איז נאו טעיפס! אלן דערשאוויץ דו צעדרייטער לאולייף דו ווייסט אז סאיז נישט דא גארנישט דו ווייסט סאיז יעצט פאבריצירט איך וויל דיר זאגן דו האסט א פראבלעם מיט נאו טעיפס איך אליינס איך האב בערך אַכט הונדערט טעיפס און אלע שיעורים פון ווען כהאב אנגעהויבן איך קען דיר צוגעבן נאך אַכט הונדערט טעיפס זאלן די דזשורי זיך ענדזשויען און אויסהערן זעקס יאר פון וואס דא איז פארגעגאנגען אין אונזער קאמיוניטי זיי קענען הערן אויף אידיש אויף ענגליש אויף היברו זיי קענען הערן דבר תורה אויכעט זיי הערן וואס דאס איז נר חנוכה. אזאלכע לאולייפס די לעבאוויטשעס וואס מיינען זיי האבן געלט קענען זיי פראדוצירן אלעס. מען האט געכאפט ס'איז אלעס פאלש ליגנט און שקר ס'איז נישט דא קיין טעיפס. ס'איז דא א טעיפ וואס דאס איז א אמת'ער טעיפ וואס דאס האט סטיוו ליטווין דער ארידזשינעל דעטעקטיוו האט אויסגעפרעגט דעם וויקטעם. און ער איז געווען געהוקט. ער האט נישט געוואוסט דער ברוך מרדכי. זאגט ער אים, וואס דארף איך טון אז דער דעטעקטיוו זאגט מיר אז ער ווייסט אז דו האסט מיך געמאכט משכב זכר? זאגט ער, זאג ס'איז ליגן די גאנצע מעשה. זאגט ער, איך קען אים נישט זאגן ס'איז ליגן ווייל איך אליינס האב עס אים געזאגט. האט ער געזאגט, וואס האסטו דאס געטון? זאגט ער, ערענסט, כ'האב עס געטון, פארפאלן. זאגט ער, וואק ארויס און זאג ס'איז ליגן די גאנצע זאך. דא איז א טעיפ איז דא, און מ'האט געמאכט א טרענסקריפט פון דעם טעיפ. יעצט איז דער טעיפ נעלם געווארן, טשארלס היינס מיט זיינע גענגסטערס האבן דעם טעיפ צוגענומען, ס'איז ערגעץ נישט דא מער. סאו יעצט היינט איז מען געקומען און געשטאנען אין פראנט פונעם דזשאדזש, האט ר' שלמה אהרן'ס לויער געזאגט, דער קעיס איז קיין קעיס נישט, ס'איז נישט דא מיט וועם צו טיש צו גיין,

סאו דא גייט זיין פרייליך פארוואס מ'האט איינגעזעצט ר' שלמה אהרן קעלנער, דער איז ריעלי נאו ריזען פאר עני אוו דיס גארביטש, קומען מיט עפעס פאלשע טעיפס דער האט געזאגט דער האט געפרעגט און דער האט געענטפערט, ליגיונות מיטגעברענגט דא רבנים דיינים, עניוועי בקיצור איז האט דער לויער געזאגט ליסן איך האב נאך נישט דעם טעיפ איך וויל עס האבן, אונז האמער טאקע די טרענסקריפט האט ר' שלמה אהרן'ס לויער געזאגט אבער איך האב נישט דעם טעיפ איך וויל עס האבן. דער טעיפ איז גע'גנב'עט ער איז נישט דא. דא האפט מען די fbi וועט זיך אריינמישן און די אלע וואס האבן געהאט צו טון מיט דעם קעיס גייען זיצן, ס'שטייט זייער נאנט בערל אשכנזי זאל גיין זיצן, זענט אויך געקומען זאגן א ליגנט אויף א סטענד, עטס האטס געמיינט טאקע מען מעג אלעס טון ברוך מרדכי זאל זיין אין די גאס? און נאכדעם ווען מען האט דא נאך צענליגע און צענליגע אזאלכע זאכן וואס די גענט פאלט דער גרויסע נ. דער אלען דערשאוויץ האט דאך געמיינט ער וועט דא אייננעמען די וועלט, ער האט זיך איבערגעלאזט זיין דזשאב און סקול, ער איז געקומען דא מיט א באדעלע, ער וועט דא מאכן מיליאנען, ניין דו'סט נישט מאכן, דו'סט נאך גיין אין דזשעיל מ'וועט נאך צונעמען דיינע לייסענס, קומט ער און ער טאנצט דארטן אין קאורט אפאר וואכן צוריק ביי ברוך מרדכי'ס קעיס, עניוועי, שוין איז קודם. האט געהייסן אז מען וועט היינט זיכער פריי לאזן אינגאנצן שלמה אהרן ווייל אז מען האט געפייערט די צוויי עי די עיס די וואס דארפן קומען פירן דעם קעיס ווייל און זיי זעען זיי האבן נישט קיין קעיס האבן זיי גענומען עפעס אן אנדערן מענטש און זיי האבן איהם אראפגעשיקט ער ווייסט גארנישט פון קעיס און ער האט געזאגט ער דארף האבן נאך א חודש האט די דזשאדזש געזעהן אז דא שלעפט מען סתם ווייל זיי ווילן אז קעלנער'ס קעיס זאל גיין נאך ברוך מרדכי און ברוך מרדכי וועט אנהייבן צו טענה'ן נעע דער איז טעיפס ס'איז שקר. ווילן זיי אז שלמה אהרן זאל נאך האלטן אינמיטן זיין משפט, און אונז וויל מען אז שלמה אהרן זאל קודם ארויסגיין ס'איז נישט דא גארנישט, און נאכדעם וועט ברוך מרדכי קומען און פרעגן פארוואס האט מען דעם מענטש אינגאנצן ארויסגעלאזט. דער מענטש איז געווען א פארברעכער און באקומען צוויי און דרײַסיק יאר אין אישי רביני'נער קעידזש. עניוועי. סאו זענען זיי געגאנגען, דער דזשאדזש האט געזעהן אז מען שטופט דא, האט יענער געזאגט איך דארף האבן נאך א חודש, קודם נאך א חודש, וואס וועט זיין א חודש ארום נאך א חודש, האט קודם געטענה'ט דער צד שכנגדו, דער לויער פון רבי שלמה אהרן, קודם כל ס'איז נישטא אזא זאך, דו שלעפסט א מענטש באלד צוויי און א האלב יאר, דער מענטש האט נישט קיין פיס אוו מיינד, ער דארף גיין אריינטשעקן יעדע וואך מיט אלעם, נא נא נא נא. נאכדעם האט ער גע'טענה'ט נאך א זאך, איך האב זעקס טעיפס וואס זיי קומען, זיי קומען דאך יעדעס מאל אויף מיט נאך א טעיפ, ס'איז שוין דא נאך א טעיפ, אויסער דעם וואס כ'האב ענק פריער געזאגט אז זיי זאגן די טעיפ וואס ס'פעלט פון די וויקטעם ווען מ'האט אים די ערשטע מאל אינטערוויאט, וואס דאס איז געווען ריקארדעד ביי די. דעטעקטיווס, דאס פעלט. נאכדעם קומען זיי ס'דא יעצט עפעס א נייע טעיפ האט אהער געשווימען זיי האבן עפעס געמאכט עפעס א נייעם טעיפ איך ווייס נישט וואס מ'זאגט דארט וואס נישט איך ווייס יא אבער כ'טאר נישט אלעס זאגן ווייל איך ווייס נישט איך געב ארויס פאר די צד שכנגדו ווי מ'זאגט סטרעטעדזשי. בקיצור האט דער לויער געזאגט אזוי ס'דא זעקס טעיפס אויף וואס זיי טאנצן איך וויל האבן אלע זעקס טעיפס איך האב זיי נאכנישט געהערט. ווען מ'וועט ענדיגן דאס וועט מען זאגן מער קיין טעיפס איז נישט דא. ווייל זיי גייען נעקסטע חודש פאבריצירן נאך פינף טעיפס און פינף חדשים ארום נאך פינף טעיפס. איך וויל וויסן עד כאן וויפיל ס'איז דא און וויפיל ס'איז נישט דא. און מיט דעם גייט מען צו טרייעל. דעטס איט. בקיצור, פרעגט די דזשאדזש. דעם דיסטריקט אטוירני ווי לאנג דארף אייך דויערן צו האבן די אלע טעיפס, זאגט ער איך ווייס נישט איך קען אינגאנצן נישט דעם פייל, האט זי זיך גענומען שרייען וואס? דו ביסט א נייער דו קענסט אינגאנצן נישט דעם פייל, דיך האט מען געשיקט סתם צו שטופן צייט? בקיצור זאגט ער אזוי זאגט דער דזשאדזש אזוי הער מיך אויס, דעם פֿינף און צוואַנציקסטן נאוועמבער מוזן זיין אלע טעיפס פאבריצירט דא אין קאורט און איבערגעגעבן, איך וויל אלע ביידע צדדים זאלן דא זיין, איך וויל זען ווי מען גיבט איבער. אלע טעיפס, איך זאג ענק שוין אויסווענדיג, דער ערשטע טעיפ האט מען שוין געגנבעט, פארדעם וועט די עף בי איי נאך איינזעצן אפאר פון די גרויסע מענטשן אין טשארלס היינס' אפיס, ס'פעלט, זיי האבן עס דיסטרויט, הגם ס'דא די טרענסקריפט אבער די טעיפ פעלט ווי ברוך מרדכי האט געזאגט, ניין ניין ניין זאג זיי ס'נישט אמת זאג אים דו קענסט מיך נישט. חחחחח סאטמער ניסא סאטמער עניוועי וועט נאך זיין פרייליך באט לאמיר צוריק גיין יעצט א מינוט ווייטער.

טאמפסאן א פרי רייד, פארשטייסט א מעשה, דאס איז דאך די פאליטיקס, באט עניוועי, עט די ענד אוו די דעי, דערווייל האב איך ענק שוין געזאגט אז ברוך מרדכי'ס קעיס קומט ארויף, וועט מען זעהן וואס ער וועט יעצט זאגן, ער וועט אויכעט אפשטופן, ער וועט זאגן נע, מי נא ספיקע אינגליש, נע, גוט, שפילט דאך נאך ארום אויף אפאר וואכן, ענדזשוי נאך יור סטעי אוטסייד אין די פרי ווארלד. ווייל וויאזוי ס'זעהט אויס גייט ברוך מרדכי האבן א סיריעס פראבלעם יעצט, מ'האט אזויפיל גניבה, גזילה מיט ליגנט געטראפן אין זיין קעיס, אז אפילו ווען א דזשאדזש וואלט ווען געזאגט אקעי ער איז שוין געזעסן, ס'איז שוין גענוג געווען, ער האט שוין געליטן, אה, קיין שום דזשאדזש האט עס נישט קיין קארעדזש צו זאגן, ווייל זיי זעהן דאך וואס ער האט געטוהן דאך, ווייל אז זיי זעהן אלעס וואס ער האט געטוהן, דען איז זיי באמת'ן. זיי אליינס גייען אים נישט ווי מען זאגט לאזן וואקן. סאו נאוועמבער דעם ניינצענטן וואס ס'איז דעם קומענדיגן דינסטאג גייט זיין ברוך מרדכי'ס קעיס. יעצט כ'וויל ענק זאגן לויט ווי איך פארשטיי פון צווישן די שורות, איך רעד דאך דא צו די אלע לאו מעיקערס צו די אלע עי די עיס, צו ברוך מרדכי וועט וואקן צו נישט דאס וועלן מיר זעהן, אבער די אלע וואס זיי האבן גענומען א פארט פון קאראפטן דעם דזשאסטיס סיסטעם מיט פאלשע בריוון דורכן מחקר הלכה, צו דער קאקאמאקאבעצקי וויאזוי ער הייסט דארט מיט זיינע לגיונות קודם האט ער געשריבן אז ער האט יא פאר אים מודה געווען דער בערל אשכנזי האט פאר אים מודה געווען אז ער האט געטשעפעט דעם וויקטעם און ער האט אים צוגעזאגט צו באצאלן געלט נאכאמאל האט ער געשריבן אז דאס איז א ליגנט ער האט עס נאר געשריבן ווייל נעכטן איז געווען תענית אסתר, מארגן גייט זיין פורים איך ווייס די אלע וואס האבן גענומען א פארט פון די אלע שייגעץ שטיק די אלע גייען מסתם שטיין אויף א סטענד ביי די פעדערל אזוי מיין איך אזוי פארשטיי איך וואס דא גייט זיין דא גייט נישט זיין מער אזא הפקר וועלט עטס האט זיך אין דר'ערד געלייגט דעם לאו סיסטעם קומט א איד און ער וויל פראטעקטן זיינע קינדער מיט די קינדער פון כלל ישראל ברענגט ער דריי עדות הייבט מען אן דער האט גענומען געלט און דער האט געוואלט נעמען געלט און דער וועט מארגן נעמען. נאַ, נאַ, נאַ, נאַ, וויסט געדארף מ'וואלטן מיר זיך שױן אױסגעלערנט אין דער סיסטעם און אונז זעמער שױן יעצט אױף גרױסע צרות. סאָ, עניװעי, נאָכאַמאָל צוריקקומען. ברוך מרדכיס קעיס גייט זיין אם ירצה השם נאוועמבער דעם ניינצעטן, דאס איז דינסטאג פרשת וישב, ס'איז נעקסטע וואך דעם קומענדיגן דינסטאג, און דער עולם ווערט געבעטן זאל קומען אפילו חיים יאקאב און דער גליק. און ווי זיי קומען מיטן רעבן זכרונו לברכה'ס דרך און רעבן זכרונו לברכה זאלט אלע קומען צו זען דעם רעבן זכרונו לברכה'ס דרך און א וואך נאך דעם מאנטיג גייט זיין ר' שלמה אהרן'ס קעיס דאס איז מאנטיג פון פרשת מקץ און דעמאלטס מוז מען האבן איבערגעגעבן אלע עווידענס וואס מ'וועט נישט האבן וואס איבערצוגעבן וויטש ס'איז נאך אלץ בלאף מיט פאלשע טעיפס און דער האט נאך אזוי דערשעוויטץ האט נאך געטאנצט ווי א פערדעל האט ער געטאן פערדעל טעיפס, מאר טעיפס מאר טעיפס, און נאכדעם און איז אפאר וואכן שפעטער דזשעניארי דעם זעקסטן, דעמאלטס דארף זיך אנהייבן טרייעל אויב די גאווערמענט וועט קענען פראדוסן נאך אפאר פאלשע טעיפס מיט טעסטעמאניס פון די לעבאוויטשעס, וואס דאס האט צוטוהן מיט ר' שלמה אהרן עניוועי. און למעשה דאס איז געווען היינט אין קאורט, אונז האב איך געוויסט אז מען וועט עס אפשטיפן, איך האב געוויסט ער וועט אים נישט ארויסלאזן, ער ווארט אז מען זאל אים ארויסלאזן ביי קען טאמפסאן'ס צייט, פארשטייסט, ווייל אויב נישט איז דאך א פראבלעם מיט טשארלס היינס, ער האט געמוטשעט א מענטש אזויפיל יאר, אנדערטהאלב יאר, מען קען נאך מאכן א לאוסוט אויך, און מען קען אים איינזעצן אויך, עס איז יעצט געווען אין טעקסאס א קעיס ווי א DA האט אזוי געהאנדלט ווי טשארלס היינס, און ער איז געווארן אפילו א דזשאדזש נאכדעם, און מען איז געוואויר געווארן אז עס איז געווען שקר מיט יאהרן צוריק, און מען האט אים איינגעזעצט, און די זאכן האבן זיך אויפגעהערט, איט דזשאסט טאק טיים אז אונז זאל מען כאפן וואס דא גייט פאר, באט וואנס די גאווערמענט איז אוועיר וואס עס גייט פאר דארף מען זיך שוין נישט אזוי ווייט זארגן ווייל זיי ארבעטן מיט מיט די מענטשן וואס זיי טרייען זיך צו העלפן און פידן די רייט אינפארמעישן. שוין, סאו מען האט צוגעשטיפט ביז נאוועמבער די טווענטי פיפט צו ברענגען אלע טעיפס און אלע. איידערס וואס איז נאך דא, און נאכדעם ביז דזשעניוערי די סיקסט וויטש איז א ליטעל מאר דען א מאנט איז האבן זיי אנצוהייבן טרייעל אדער צו דראפן די טשארדזשעס.
שוין דאס איז נאר וואס ס'האט זיך אפגעטון יעצט אין קאורט, ס'וועט נאך קומען אן עקסטערע דרשה מירצעשעם די וואך אויף אלע אנדערע פגעי הזמן וואס ס'גייט פאר. דער שיעור פון פרשת ויצא איז אויף וואן טו עיט ניין פייוו. העי! א גוטן פורים מלאך! ווי איך גיי פאל איך, פאל איך אויף א שטיין, צוברעך איך מיר דעם ביין, פאל איך אויף א גלאז, צוברעך איך מיר די נאז, פאל איך אויף א טאפ, צוברעך איך מיר דעם קאפ. רבותי איך האב מיך טועה געווען, איך האב געמיינט ס'קומט פורים, איים סארי, איים ריעלי ריעלי סארי, איך וויל אייך זאגען, די מצב איז אזוי שרעקליך אז איך לאך שוין איך וויין שוין נישט, הערט א מעשה, ס'דא דא איינער וואס ער איז א שטיקל גבאי ביים מאקעווער רעבען, א שטיקל גבאי איך ווייס נישט וויפיל און וויאזוי, ער איז א מלמד אין בני ברק, דארטן וואס ס'איז די עיר הפילאדעלפיע, הפעדאפילים, אנטשולדיגט, און. ער האט נעבעך געטשעפעט צען קינדער. צען קינדער האלט מען אז ער האט געטשעפעט. ער איז א מלמד אין בני ברק און וואוינען וואוינט ער אין אשדוד און מען האט אים אויפגעפיקט. וואס האט עטץ געמיינט? מען וועט אים צולאזן? היינט קומט שוין יעדער פאראויס, ווי ברוך השם ס'איז א מעידזשער ברעיקטרו. עניוועי, מען זעט ער גייט מיט א לאנגן רעקל און מיט א הוט, אזא ריכטיגן חסידישן סאמעטענעם הוט, און ער האט מיר איין זאך נישט געוויסט אז קינדער זענען שוין נישט קיין שטח הפקר, אמאל געווען יא, דאס זענען מיר אלע מודה, אבער היינט שוין נישט, בקיצור. און מען האט אים אויפגעפיקט און מען האט אים אריינגעפירט אין תפיסה, און יעצט הייבן זיך אן זיינע חקירות, נאר ער זעט אויס אז ער ער איז נישט נחמיה סטייל, ווייל ער הייבט שוין אן צו רעדן, רעדט וועם ער האט אלץ געטוהן, וויפיל ער האט געטוהן, וואס ער האט געטוהן, שוין, אזוי דארף זיין. עניוועי, אין די צייטונגען שטייט נישט זיין נאמען, אבער מיר האט מען געשריבן א נאמען, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין און וויפיל נישט, זאגן זאגט מען אז ער הייסט ראטמאן. א פיקטשער האב איך ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג קען אים יעדער זעהן. מען קען אים נישט זעהן ווייל ער האט זיך צוגעדעקט מיטן שווארצן קאפעליטש ער האט מורא געהאט מען זאל אים נישט זעהן. אבער מען זאגט ער הייסט רויטמאן, ראטמאן, כ'ווייס וויאזוי פונקטליך, און ער האט אנגעשטינקען זיך, זיין נאמען, זיינע קינדערס נאמען, ענד עווריבאדי אראונד, און מען זאגט ער איז א שטיקל גבאי פארן מאקעווער רעבן אויך, קען זיין נאר ווען ער קומט אויף בני ברק, קען זיין אייביג. די זאכן ווייס איך נישט פונקטליך און איך מיש מיך נישט אין דעם. די קינדער'ס עידזש זענען פון אַכט ביז צוועלף, כ'האב באמת געוואלט וויסן וואס אן אלטער חזר פון זעכציג יאר האט צו טון מיט קינדער פון אַכט ביז צוועלף, מילא ער גיט זיי חינוך פארשטיי איך, אבער זיי גיין סעקסועלי אביוזן, דזשאסט דאזענט מעיק סענס. עניוועי. מען זעט אויפן פיקטשער אז אפילו די פאליס האבן זיך אויסגעדרייט זיי האבן נישט געוואלט זיין אין די פיקטשער איז אנבעליוועבל אפילו די פאליס האבן שוין נישט געוואלט מיט אים זיין יעצט אז מען קוקט גוט אויפן פיקטשער גייט ער גאר מיט א בעקיטשע אויכעט שוין ער וועט יעצט באצאלן זיינס. יעצט די עלטערן זענען מיטגעקומען. היינט האט מען שוין נישט קיין מורא. וואס האט עטץ געמיינט יעדער האט מורא פאר די מעדזשיק ווארד שידוכים? נאנאנאנאנאנאנאנאנאנא. סגייט שוין נישט מער. יעצט כ'האב געוואלט שיקן א מעסעדזש פאר ר' ניסן קאקאקארערעליץ. דער פערד זיצט אין בני ברק, און ס'דא א תלמוד תורה וואס האבן נישט געוואלט אריינלייגן ווידיאו. האבן זיי גע'טענה'ט מלמדים זענען נישט נחשד אויף משכב זכר און ממילא פעלט עס נישט אויס, און מ'איז געגאנגען צו דעם טייערן, צו רבי ניסן קארעליץ ווייל דער מנהל וויל עס אריינלייגן ווייל ער וויל נישט האבן קיין לאו-סוטס, האט רבי ניסן קאקאקארארערעליץ געזאגט, ניין, מלמדים זענען צדיקים. מען טאר נישט אריינלייגן, מען דארף זיך נישט לאזן פון דעם מנהל, אויכעט א אפגעריסענע בהמה, ער ווייסט נישט ווי אזוי דער גאס זעהט ליידער אויס און גייט פסק'ענען אזאלעכע שווערע שאלות, און ווער ווייסט צו אלע זיינע פסקים זענען נישט אזויפיל ווערט, גארנישט, איטס נאט ווארט א דיים. א מענטש וואס קען זיך נעמען פסק'ענען האט געדארפט אפקאלן די מענטשן. פרעגן ס'האלט שוין דארטן אז אין כנסת וועט זיין מארגן אן אסיפה און מ'עט רעדן וועגן טשיילד מאלעסטינג. ס'איז אן אפעדעמיק אין די אידישע וועלט. ביי די גוים איז נישט אזוי ווייט, ביי די פרייע איז עס נישט אזוי ווייט ווייל זיי האבן ווידיאוס איבעראל, ביי אונז איז עס א שרעק. און חוץ פון דעם דארטן אז קומט אריין א פרעמד מיידל אין א שטוב צו א שוועגערין צו א שוואגער. מ'האט איר שוין אויסגעלערנט ביי די פיר, דו ביסט א מיידל דארפסט דיך וואטשן, און מ'האט אויסגעלערנט דאס אינגל, דא ביי אונז לערנט מען נישט אויס דאס הייסט מניוולת, ווייל אזוי האט באשלאסן דער מניוול סרול האגער המצרי, עניוועי סאו גייט מען האבן יעצט א גאנצע אסיפה אין כנסת און זיי גייען דארט זאגן אז הרב ראזענבערג זאגט אין אלע בלאגס אז ס'איז איינע פון פינף, און זיי זאגן אז ס'איז שקר מוחלט. ס'האלט ביי איינער פון דריי אדער איינער פון צוויי? יעדעס קינד אין בני ברק איז דארטן מאלעסטעד. יעצט איז דא די נייע ראש העיר וואס ער איז געווארן אין בית שמש זאגט אז בית שמש איז א ריינע שטאט ס'האט נישט קיין פעדעפילים. דאס איז דאך אזאלעכע ליגנערס דאס הייסט ער פאסט אריין פאר א סאקמערע. א ליגנער א בלאפער. קודם כל בין איך דארט געווען אפאר מאל איך האב געזאגט דרשות און מ'האט איינגעזעצט מענטשן. נאכדעם האט זיך געעפענט דארט איינער וואס ער האט א עקסטערע ארגענעזעישאן פאר הגנת ילדים און ער טוט פאר יעדן ווער ס'איז נעבעך געווארן פגועים און מען זאל קומען פאראויס און מען זאל געבן העלפ און מען זאל אויך גיין צו די פאליס. און נאכדעם האט מען אריינגעלייגט אין בית שמש איבעראל ווידיאוס אין יעדן פארק ווייל ס'איז נישט געווען א פארק וואס מען האט נישט געטאטשט קינדער. און מען האט געהאלטן אין איין כאפן אבער מ'טאטשט קינדער און ס'איז געווען אין די צייטונג. דא יעצט א נייע תנא קמא און ער זאגט אזוי ביי אונז אין בית שמש איז מען נאר געהיטן, נישטא קיין פעדעפילים, אוי האב איך אים צוקנאקט ווען ער האט דאס געזאגט, וואוואוואו. ער וועט נאך פארגעסן זיין נאמען פאר ער זאגט נאך אזא ליגנט, עניוועי. למעשה ס'איז זייער גוט, ברוך השם דער עולם האט שוין נישט קיין מורא צו קומען פארווארד, איך זאג דאך די סאטמארע. מענטשן וואס זיי לויפן נאך, זיך אויכעט אויסלאזן א שיינעם טאג, א שיינעם טאג וועט דער עולם זיך אויסלאכן, זאגן ס'איז מיין קינד, איך וויל פראטעקטן מיין קינד, איך האב יעדן אין דר'ערד, איך וויל פראטעקטן מיין קינד. בעיסיקלי ווען דו האסט מורא, ווייזטו אז דו גייסט, דו האלטסט נישט ביים פראטעקטן דיין קינד, דו ביסט א סאר לוזער און א לאו לייף, דו האלטסט נישט ביים פראטעקטן דיין קינד. יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב וועגן דעם אנגעהויבן דעם ניק, כ'האב ענק געזאגט ס'איז א פאני ניק, ס'באלאנגט נישט דא, ס'באלאנגט אויף פורים. יעצט וועל איך ענק זאגן נאך א שיינע מעשה, ס'איז אן אנבעליוועבל סטארי. מ'האט יעצט געגעבן אַכצן יאר תפיסה פאר א מענטש וואס ער האט געטוהן סעקשועל אביוז פאר דריי שוועגערינס, די שוועגערינס זענען צען יאר אלט און אין די עלטער פון צען יאר, און דאס גייט ענק אויסלערנען. מען קען קיינעם נישט טראסטן, די שוועגערינס זענען געווען די קינדער פון זיין ברודער און פון זיין שוועסטער, די שופטים האבן זייער שטארק ארויסגעברענגט וואסארא שמוציגע זאכן ער האט געטון, נישט סתם ער האט א טאטש געטון, ס'איז פוי! ארגער ווי פאר פארהייראטע פרויען, ס'איז אנבעליוועבל! סא רבותי! איטס טיים טו וועיק אפ. יעצט לאמיר גיין ווייטער. איז דא און איך איך האלט אין איין זאגן איך לערן דעם עולם ווען איינער קומט נאך געלט זאלסטו נישט עפענען די טיר איך עפן נישט אפילו פאר א מאן אפילו ווען איך בין אינדערהיים נישט ווייל איך האב מורא אז ער וועט מיך טאטשן נא נא נא ער טאטשט מיך נישט און ווען ער טאטשט מיך איך טראג אים אוועק פון מיין הויז ער וואקט נישט אוועק ער גייט מיך נישט טאטשן ס'דא אן אנדערע טעם. דער טעם דערפון איז זייער פשוט, טו זיי נישט מרגיל זיין צו קומען אין שטוב, ווייל אמאל וועלן זיי קומען ווען דו ביסט נישט דארט און דיין פרוי איז דארט אליינס, אדער קינדער זענען דא. כ'וויל ענק זאגן א מורא'דיגע דבר תורה, ס'ווערט געברענגט פון איינע פון די ראשונים. פארוואס האט א כהן גדול נישט געטארט נעמען קיין אלמנה און קיין גרושה און חלוצה, נאר והוא אשה בבתוליה יקח? הערט פארוואס. כ'גיי ענק זאגן יסודות התורה. דער כהן גדול גייט אריין לפני ולפנים און דער אייבערשטער הערט אים אויס דארטן זיינע תפילות, ער בעט פאר גאנץ כלל ישראל, ס'איז די הייליגסטער טאג פון יאר, דאס הייליגסטע פלאץ און דער הייליגסטער מענטש פון כלל ישראל. לאמיר זאגן אז ער האט געזען א פרוי און די פרוי האט אים זייער פיין געפאלן, זי איז א נעבער און ער האט איר זייער ליב באקומען און זיין הארץ זינגט אז ער וויל האבן די פרוי. האט די תורה מורא געהאט אז ער וועט אריינגיין אין קדשי קדשים, און ער וועט בעטן א תפילה אז איר מאן זאל שטארבן, ממילא אז איר מאן וועט שטארבן, וועט ער קענען מיט איר חתונה האבן. זאגט די תורה ניין, נישט קיין אלמנה, נישט קיין גרושה, נישט קיין חלוצה, גארנישט, נאר א מיידל. איר קענט זען פון דעם ווי ווייט טיף די הייליגע תורה, דער רבונו של עולם, האט אבאכט געגעבן. אפילו אויפן גרעסטן מענטש אינעם גרעסטן טאג און אויפן גרעסטן פלאץ קען אין אים ברענען א קנאה פון ליבשאפט צו א פרעמדע פרוי און ער קען וועלן דעסטרויען איר מאן. אזוי זאגט שלמה המלך, קשה קנאה כשאול קשה כמוות אהבה, ס'גייט אריין א ליבשאפט, זאל גאט אפהיטן. עניוועי, ער'ט זען דיין פרוי, דער משולח, קען אין אים אריינגיין א ליבשאפט. בפרט נאך ער זיצט דא חדשים און ר'האט נישט קיין ווייב און קען זיין ער איז בכלל נישט פארהייראט קען זיין ער איז גע'גט קען זיין ער איז סעפערעיטעד. און אז ס'וועט אריינגיין א ליבשאפט גייט ער קומען ווען דו ביסט נישט דא. יעצט ביסטו דא אבער באלד וועסטו נישט דא זיין. נאכדעם איז אזוי. ס'איז געווען אמאל די פארטי סעווען סטריט פאטא מיסטער גאלדשטיין פלעגט טיילן אסאך צדקה. איינמאל האט ער געגעבן פאר עפעס א ספרדישן הונדערט דאלער און יענעם האט זיך צוגעדאכט אז ער דארף אים געבן צען טויזענט האט ער אים אזאלעכע מכות געגעבן מ'האט אים שיער דער'הרג'עט. דו ווייסט וועם דו לאזט אריין? דו לאזט אריין איינעם וואס איז געווען אין אבו קאביר זיבן יאר און האט געהארגעט צוויי מענטשן און מען האט אים שוין ארויסגעלאזט. וויאזוי קענסטו טון אזא זאך? קוק דער שומר אמונים איז געקומען דא צו אונז אין אמעריקע און ער האט א מנין ער האט א שול שטעל דיר פאר נחום ראזענבערג זוכט נאך א מנין ווי צו דאווענען ער האט נישט זיבן יאר קיינער לאזט אים נישט אריין דער וואס האט גערעיפט זיינע ניסעס מיט נעפיוס און וואס נאך ער האט געטון איך הער אז זיין אייגענע שוועסטערס קענען נישט חתונה האבן וועגן דעם זענען איבער פערציג ער איז געזעסן צוועלף יאר אין תפיסה און אים ער האט א בסמעדרעש שוין אין מאנסי און יעדער לאט אים אריין און יעדער גייען צו אים דאווענען מ'עט אים קישן די הענט דזשאסט וואטש ווען דו'סט אים קישן זאלסט אים אנכאפן די הענט ס'קען זיין פול מיט זרע לבטלה און אים וועט מען מקרב זיין שור נאו פראבלעם דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר און וועגן דעם טאר מען נישט אריינלאזן די ספרדישע חיות נישט קיין אשכנזישע טאר מען אויך נישט. דארף מאכן אינדרויסן א קוקער, טאמער זעסטו עס איז א משולח, ס'איז איינער וועם דו ווייסט נישט, לאז אים קלאפן ביי די טיר, זאל ער גיין ווייטער. חוץ מזה, די אלע מענטשן וואס זיי קומען צו די טיר שנארן, דאס זענען מענטשן וואס יעצט קען מען זיי דאך פון שול. איך נישט, ווייל מיין שול, איך מיין איך האב דאך נישט קיין שול וואו צו דאווענען, ממילא גייט קיינער נישט נאך געלט, איך וואק דאך ארום פיר מאל וויליאמסבורג, און איך קום אהיים און איך זאג א גוט מארגן, כ'האב געדאווענט. אבער די אלע אנדערע שילן איז דאך דא מענטשן וואס זיי גייען נאך געלט, סאו דער איד איז שוין דארטן אין דיין שיל, סאו וואס קומט ער נאכאמאל אינדערהיים? ער מיינט אז אזוי ווי מען דארף דאווענען דריי מאל א טאג צו עסן דריי מאל א טאג מוז מען גיין נאך צדקה דריי מאל א טאג? און נאכדעם איז דא נאך א זאך. דו ווייסט פאר וואס דער מענטש גייט? קען זיין ער גייט פאר דראגס, קען זיין ער גייט פאר שיקסעס. ער זיצט דא אין אמעריקע און ער האט זיך שוין אויסגעלערנט די כתובת. אדרעסן, קען זיין ער גייט פאר זנות, יו דאנט קנאו עניטינג. אין אלע אנדערע פלעצער וואו מען גייט ארום נאך געלט צדקה, איז דא אזא מין צעטל מיט א פיקטשער פון דיר, מען געט דיר, און מען זאגט פארוואס דו גייסט, און מען ווייסט פארוואס דו גייסט, דא ביי אונז איז א הפקר וועלט. און נאכדעם די משולחים טוען אסאך מאל מאכן די טשעקס גרעסער, דו געסט אים פֿינף הונדערט דאלער, שרייבן זיי אריין פֿינף טויזנט דאלער, זיי טוען אסאך מיאוס'ע זאכן מיט דעם. און נאכדעם זיי קעשן עס אסאך מאל אין געוויסע בענק אין די שווייץ אדער ביי די אראבער ביי די פאלעסטינער דאס איז זייערע וועגן זיי באקומען נאך אפאר פראצענט. איז למעשה וואס געשעהט? האסט א גרויסן פראבלעם, די איי אר עס גייט דיך פרעגן וואס האסטו דארטן געטוהן? מיט וועם ביסטו דארט פארבינדן? דו וועסט א גאנצער חפץ חשוד, און דעם זאג איך יעדן איינעם, נעם א בינטל מיט געלט, פֿינף טויזנט דאלער, נעם עס אראפ פון טעקס, זאג דאס איז טשעריטי, טייל צדקה און בעט פון יעדן א רעסיט זאלסט קענען ווייזן פאר די גאווערמענט באט גיב נישט ארויס דיינע טשעקס נאכדעם איז דא וועגן וואס זיי טוען מיט די טשעקס זיי פעלטשעווען עס זיי קענען מאכן אין די בענק ווייל די איזראעלים פארלאז דיך אויף זיי סאו ווען איך האב דען געהאלטן אין איין זאגן מ'זאל קיינעם נישט אריינלאזן איז דאך א משוגענער א ליגנער קומען יעצט איינער און האט אין בארא פארק ביי דרײַצן און פֿופֿציק אריינגעקלאפט צו א פרוי. און ער האט אנגעהויבן איר צו טאטשן בהוד יפיו, זי האט געמיינט דער שלאק טרעפט איר, און זי האט אים ארויסגעווארפן מיט קולות, אבער זי איז געווארן בארירט. יעצט לכתחילה האב איך געמיינט ס'איז ישראל האגער המצרי, ר' מאטעלע'ס זון. ער טאטשט בהוד יפיו, דאס איז דאך זיין וועג וויאזוי ער טאטשט פרויען. יעצט ווער איך גאר געוואויר, ניין, ס'איז גאר עפעס א ספרדישע חיה, ס'איז גאר נישט ר' מאטעלע'ס זון. דער אמת איז ר' מאטעלע איז אויך א ספרדי. די גאנצע משפחה האגער, מיר האט געזאגט איינער, איז א גרויסער עושר א מולטי מיליאנער ער הייסט האגער. ס'איז א קאזין מיט ר' מאטעלע. ער האט מיר געזאגט זיי שטאמען פון ספרדים. זיי האבן געהייסן האגער ווייל זיי זענען געקומען פון ארץ הגר. נישט ארץ האגאר, נאר ארץ הגר. פון א ווייט לאנד זענען זיי געקומען. נישט געוואוסט דעמאלטס. מאראקא, אלדזשיר, טאנדזשיר, פאנדזשיר. און אזוי א נאמען געגעבן. און זיי האבן אסאך זאכן וואס איז רילעיטעד צו די ספרדישע. איינע פון די זאכן איז זיי זאגן שטאטס ברוך עלינו זאגן זיי ברוך עיני אביני בכל מעשי ידיני ברוך שנשאני בטל עלי. כ'קען עס אפילו נישט ווייל איך האב עס קיינמאל נישט געזאגט. כ'האב געלערנט אלע יארן אין וויזשניץ כ'בין וועגן דעם קיינמאל נישט צוגעגאנגען צום עמוד, נאר ביי מעריב, ווייל כ'האב געזאגט איך גיי נישט זאגן ברוך עיני, ס'איז א ספרדישע זאך. יעצט פון ווי קומט עס צו זיי? ווייל ארידזשינעלי זענען זיי געקומען פון ספרדים. אזוי האט מיר איינער געזאגט, איך מיין ס'נישט קיין עוולה מען קומט פון ספרדים, אמאל זענען די ספרדים געווען גרעסערע מיוחסים, ווען רבי גרשון קיטובער האט זיך משדך געווען מיט א ספרדישע משפחה האט אים יעדער געשפיגן אין פנים, האסט גענומען אשכנזים, זיי האבן דאך נישט קיין יחוס בכלל, נאך אלע אדער גרים אדער גוים, האבן זיי געשריגן, די ספרדים האבן געהאט מסורת אלע יארן, די אינטערמערידזש איז נאך אלץ ביי די ספרדים די קלענסטע וואס איז דא אין די וועלט, ביי די אשכנזים איז עס א שרעק. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם. באט למעשה, כ'האב געמיינט קודם ס'איז ישראל האגער, ווייל ער טאטשט בהוד יפיו, זאגט מען ניין ס'איז נישט ישראל האגער, ס'איז גאר א ספרדי, און מ'האט אים געכאפט, די שומרים האבן אים אויפגעפיקט, און זיי האבן אים אריינגעטראגן אין סיקסטי סיקס, אבער קוק עסטו זעהן, יענקל דאסקאל, ווען דאס וואלט געווען נישט קיין ספרדי, ווען דאס וואלט געווען איינער פון בארא פארק וואלט מען דען אים נישט פארדעקט, מחפה געווען א בס א כוסוי? פארוואס האסטו פאר דעם ספרדי נישט קיין רחמנות? פארדעק עס! נאָר װאָס? יאַנקל דאַסקאַל טוט װאָס ער װיל. דער זעלבער יונגערמאַן װאָס האָט געהאַלטן פֿון באַרדיטשעװ דאָס מײדל און בײַטאָג איז זי געװען דאָרט אַ בעיביסיטער און ער האָט מיט איר געטשעפּעט, איז די זעלבע זאַך װי דאָ. פֿאַר װאָס האָסטו יענעם נישט איבערגעגעבן פֿאַר די פּאָליס? װײַל דו האָסט מורא געהאַט, װאָס? ס'איז אַ באַרדיטשעװער מײדל? עניוועי, וואלטן מיר נאך האבן ס'וועט זיין ווידיאו פון קאלעצקי, וואטשן צו ס'וועט קיינעם נישט אויפכאפן גארנישט, און ווען נישט וועט מען עס דעסטרויען אזוי ווי באבוב האט דעסטרויעט. סאו עניוועי רבותי זעהטס אין וואסערע סאסייעטי מען לעבט. וועגן דעם האב איך געזונגען פורים'דיגע ניגונים. ס'איז פורים. ס'איז א גאנץ יאר פורים. יעצט וויל איך אביסל זאגן פארן עולם א קלייניקייט וואס גייט געשעהן מארגן. זעהט זיך בין א נביא אז ביי די נאראנים ליגט די נבואה. מארגן קומט ר' שלמה אהרן'ס קעיס, קעלנער. פייניגט דעם מענטש פאר גארנישט אזא לאנגע צייט אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. יעצט זיין קעיס וויל קיינער נישט נעמען. איז דא צוויי וואס האבן עס געפירט, ס'האט געהייסן באצירא מיט אלעקסיס. די צוויי האבן געטוהן כל דבר אסור פאר טשארלס היינס די גאנצע צייט ווייל זיי האבן געוואלט מאכן זיכער אז. ס מ'וועט איינזעצן ר' שלמה אהרן אן א פארוואס. בקיצור, יעצט אזוי ווי היינס איז שוין געגאנגען געפלויגן, מארגן וועט מסתם קומען וואשיאן אין קאורט. דער וואשיאן האט אבער געמאכט איין ביטערן מיסטעיק, ער איז געגאנגען און ער האט היינט געפייערט די צוויי מענטשן באצירא מיט אלעקסיס, ווייל זיי האבן נישט געוואלט נעמען דעם קעיס צו פירן האט ער זיי געפייערט, זיי זענען געווען די הויפט פון די רעקעטירינג און ער האט געמאכט דארטן עפעס א שמש ערגעץ. יעצט ווער כאפט נישט אז די צוויי גייען אנהייבן אזוי צו זינגען זמירות אז ס'וועט זיין א מחיה, בערל אשכנזי וועט שרייבן וכל קרני רשעים אגדע פון די תפיסה. סאו דא איז געווארן יעצט א מורא'דיגע זאך די גאנצע די טיימס האט נאכנישט געשריבן אלע גייען יעצט שרייבן וועגן דעם ווי אזוי האסטו געקענט טוהן אזא עוולה דו האסט גענומען צוויי מענטשן זאלן זיך מוסר נפש געבן פאר אלע זיינע שייגעץ שטיק פאר טשארלס היינס נאר אזוי ווי טשארלס היינס איז ארויסגעפאלן האט מען זיי ארויסגעווארפן און יעצט גייען זיי אנהייבן צו רעדן. יעצט איז דא דער דזשאו רודין ער איז די לויער פאר דעם קאלינס דער וואס האט סופאוזינגלי געהארגעט פאללאק וואס מ'איז געוואויר געווארן אז נישט ער זאגט ער קען עס נישט גלייבן ער קוקט צו דעם פיקטשער ער איז א לויער ער זאגט וואס האט ער געטון ער האט גענומען צוויי מענטשן וואס ווייסן אלע שייגעץ שטיק און זיי גייען אנהייבן צו רעדן. דאס איז אזא ווישעס מאלישעס פראסעקיושען זאגט ער ער גלייבט עס נישט, יעצט וועגן דעם זאל יעדער מארגן קומען נײַן דרײַסיק זאל מען זיין אין סופרים קאורט דאס איז טרי טווענטי דזשעי סטריט און מען וועט מיטהאלטן מארגן גייט זיין פלאמען פייער גייט מארגן זיין זיי טרייען צו שטופן ר' שלמה אהרן'ס קעיס נאך ברוך מרדכי'ס ווייל ברוך מרדכי וויל זיך דאך זאגן אז ער איך האף מיר פעשען. יעצט טאמער וועט ארויסקומען ר' שלמה אהרן'ס קעיס וואס מ'האט דא געטוהן מיט די אלע וויטנעסעס און מיט די וויקטעמס, דעמאלטס גייט זיין א מורא'דיגע פראבלעם, סאו זיי טרייען יעצט, און זיי ווילן דאס מאכן שפעטער, יעצט די דזשאדזש איז שוין סיק ענד טייערד ווייל ער האט שוין געזאגט פאריגעס מאל אז ער וויל נישט הערן מער די אלע זאכן, ער איז זייער סיק ענד טייערד, סאו. רבותי, מען דארף קומען געבן חיזוק פאר ר' שלמה אהרן קעלנער וואס ער מאכט מיט דרייסיג חדשים אלעס פאר ליגנט, פאר לעבאוויטשעס ליגנט, און עטס וויסט דאך דער אייבערשטער באצאלט יעדן, ס'דא דער חקר הלכה יצחק מאנדל האט א זון, וואס איך הער איז זייער נישט געזונט, טויט קראנק, שטערבליך קראנק. איך בין נישט אין הימל, איך ווייס נישט פארוואס דער אייבערשטער טוט עס, אבער איין זאך קען איך ענק זאגן, דער רשע, דער שייגעץ, ער איז ארויפגעגאנגען אן א סופינע, אונז האמיר אלע רעקערדס וואס קיינער האט אים נישט סופינעט, און איז ארויפגעגאנגען און געגעבן א צעטל אז מאיר איז א צדיק און רבי שלמה אהרן איז דער שייגעץ, און אז ער האט אים זייער מיאוס באשריבן אז איך קען דעם שלמה אהרן און ער איז א בלאפער און א ליגנער, ער האט אים ממש באשמוצט על לא דבר. האט אים דער אייבישטער באשטראפט, יעצט עס עס אויף, איך האף נאר וועסט לעבן גענוג לאנג זאלסט אנציען, זאלסט קענען זען די נקמה ווי ר' שלמה אהרן גייט ארויס פריי און ווי מאיר וועט גיין אין תפיסה, אזאנס מעג מען טון, פארוואס ווייל מען האט דיר באצאלט אפאר טאלער? איטס אנבעליוועבל! משה פרידמאן איך הער אז שקר אין לו רגלים, איך הער ער קען שוין נישט דורך וואקן ראדני סטריט, ער האט גענומען א מענטש וואס איך טוה אים גארנישט, איך האב אים מיט אים נישט געטשעפעט, גארנישט! געגאנגען און ער האט גענומען מיט איינעם מיט איצעלע פּימפּ און געמאכט א יד אחת מיט איצעלע פּימפּ און געזאגט אז נחום ראזענבערגן לייגט מען אין חרם מען זאל נישט האבן ווי צו דאווענען, משה ווער ביסטו? דו ביסט נישט בעל הבית דא? דו שייגעץ דו עוכר ישראל, דו האסט איינגעזעצט מענטשן דו האסט געטון כל דבר אסור, שקר אין לו רגלים, ביסטו געבליבן יעצט אז דו קענסט נישט וואקן. דער אייבערשטער באצאלט יעדן. יעצט איך האלט עס קומט יעצט חנוכה איז דא א גרויסע פראבלעם צו מען וועט זינגען בערל אשכנזי'ס ניגון וכל קרני רשעים אגדע ווייל ער גייט זיך דאך טרעפן דארטן ווי די ווי נחמיה זיצט און עס קען זיין יאגודקין וויל זינגען א ליטווישן מעוז צור און עס קען זיין נחמיה וויל זינגען א חסידישן נחמיה. ער האלט נאך ביי די דירות, ער האלט ער זאל אפשר וועט ער נאך אהיים קומען, ניין א אלס דעם אויס קענסטו עס פארקויפן, די אנדערע דירה דארפסטו האלטן פשוט ס'זאל בלייבן א זכר פארוואס דו ביסט דארט געגאנגען, איינער קאלט מיך אפ ער טשעפעט מיך געווען ביי נחמיה שוין אפאר מאל וויזיטן, לאך איך מיך אויס זאג איך אים יא יא דו ביסט טאקע געווען וויזיטן אבער דו וועסט באקריגן א גרויסן שכר אין הימל פאר דעם, דו טשעפעסט מיט מענטשן, טשעפעסט מיט אים. שולדיגע מענטשן נעבעך. איך האלט אז מען דארף איינפירן אין בית רחל אז מען זאל גיין וויזיטן נחמיה'ן יעדע וואך, מען זאל זען ווי די בית רחל מיידל האט זיך אים דארט איינגעזעצט. זאלן זיי כאטש זען וואס זיי האבן אים געטון. אנבעליוועבל. יעצט, כ'האב ווען געוואלט זאגן, דער מאקעווער רבי, ער איז דעם בעלזער רב'ס מחותן, ער האט געטון צוויי מורא'דיגע פראבלעמען, איינס איז ווען מען האט זיין שוואגער, חיים האלפערן, איינגעזעצט, האט ער געשריגן, ווער ס'טשעפעט מיט מיין שוואגער, ס'איז הייליגע אפשטאמען. זאל וויסן ער וועט ווערן באגראבן. ער שפילט זיך מיט פייער. זעהט אויס אז די מאקעווערס גבאי האט זיך אויך געטשעפעט מיט חיים האלפערן ווייל מ'האט אים יעצט באגראבן, מ'האט אים אויפגעפיקט און מ'האט אים איינגעזעצט אין בני ברק. און נאכדעם האט ער געטון נאך א מורא'דיגע זאך. ער האט אפגעקאלט קלאר. וואס איך זאג ענק איז קלאר. ער האט אפגעקאלט איינע פון די וויקטימ'ס טאטעס און ער האט אים געאפערט הונדערט צו הונדערט פופציג טויזענט דאלער. קודם ווי האט אזא שלעפער הונדערט פופציג טויזענט דאלער? און אפילו ווען ער האט, ס'געווען ווער ס'האט עס אים געגעבן, ווי קומסטו דיך אין דעם צו מישן? האסט געדארפט אפקאלן די רבנים אין ניו יארק, האסט געדארפט אפקאלן די עסקנים, האסט געדארפט אפקאלן די פארווייטיגטע מענטשן, און פרעגן וואטס גאוינג אן? וואלט מען דיר אלעס געזאגט, יעצט פילסטו עס אויף דיין אייגענע הויט, איך הער אז די מאקעווערס גבאי דעם וואס מ'האט איינגעזעצט יעצט אין בני ברק, פיין, זייער גוט. און איך האב אויך געוואלט זאגן, לעיזער'ס זון איז אויך אויפן פיקטשער מיט ליאו, איך האב נישט געוויסט אז דאס איז לעיזער'ס זון, לעיזער לערן נישט אויס דיין זון די אלע שייגעץ שטיק, לעיזער ווען נישט עטס וועט זיך נאך טרעפן ביי די זעלבע זוינע, אזוי ווי עס האט זיך געטראפן אין לונדון האט זיך געטראפן א טאטע און א זון ביי די זעלבע זוינע, און אז דו וועסט דיך טרעפן מיט דיין זון וועט זיין א פראבלעם ווייל אונז האמיר נישט רב פדווא, רב חנוך העניך ער זאל צוזאמנעמען לאנדן און זאגן א דרשה. סאו לעזער, געכאפט א גוטן פליק, האסט דיך גע'חנפ'עט און גע'חבר'ט מיט דעם שייגעץ משה פרידמאן. דער משה האט אראפגעפירט די גאנצע משפחת טייטלבוים און גאנץ סאטמאר חסידות פון וועג. סאו לעזער, מעיק עי יו טורן דריי דיך ארויס שנעל, ווייל מיט דעם וואס זיי האבן בא'עוול'ט מענטשן די גאנצע צייט זענען זיי נישט גוט געפארן, זיי באצאלן א פרייז, זיי ווילן נאר נישט הערן אז זיי באצאלן א פרייז, באט דעי ער פעיאינג א גוד פרייז. סאו עניוועי איך וויל יעדער זאל אי"ה מארגן קומען, ניין דרייסיג, טרי טווענטי דזשעי סטריט, פון וויליאמסבורג פארט מען מיטן סיקסטי טו באס, ס'איז א פופצן מינוט רייד, פון בארא פארק ווייס איך נישט פונקטליך וויאזוי מען פארט, נאר ס'איז דזשעי סטריט בארא הול, פרעגטס נאך די אינפארמעישאן וויאזוי מען פארט. זעט צו גיין, אן עמורדזשענסי, איך וויל נישט מארגן דינסטאג יעדן זען. שכוח.